אקעי איים טרייאינג טו סטארט אגעין, איך וויל זעהן אויב אפשר יעצט גייט עס ארבעטן, טאקע אן א שיינע פיקטשער, מעיבי דיס וואן איז גאוינג טו ווארק, סאו לעט מי סי איף איי קוד געט איט טו סטארט ווארקינג, איינס צוויי דריי, לאמיר זעהן אויב מען קען הערן, און לאמיר זעהן, יעצט הערט מען, יעצט קען מען הערן, אקעי.

אונז לערנען די חומש אין פרשת יתרו לויט ווי חזל האבן אונז מסביר געווען אז מ'איז געקומען ס'איז געווען לכאורה די פלאן פון פון יציאת מצרים אז מ'גייט מ'גייט מקבל זיין די תורה תעבדון את האלקים על ההר הזה און מ'איז אנגעקומען און מיטאמאל איז די אייבערשטער געזאגט איז די האט די משה רבינו געקומען און געזאגט אז מ'גייט די אייבערשטער גייט קומען מיטאמאל

אבער דא ווען אין די אין די טאג אין די אין די סטעפ האט זיך געטוישט די גאנצע פלאן עס איז געווארן א גאנצע נייע פלאן די נייע פלאן איז געווען אז די אייבערשטער אליין זאל רעדן מיט אלע אידן ביי ביי הר סיני איז יעצט אז עס איז געווארן די נייע פלאן

וויאזוי גייט עס? איז לאמיר לאמיר אנהייבן אזוי, איך וויל מאכן א שטיקל הקדמה אויף שבועות, א שטיקל הכנה וויאזוי מען קען פארשטיין די יום טוב און וויאזוי מען קען צו גיין צו עס, און נאכדעם וועט מען קענען פארשטיין אביסל אויך די חילוק, די חילוק, די טשעינדזש וואס איז געווארן, די גרויסע מהפכה וואס איז געווארן, אז פון בעבור ישמע העם בדברי עמך איז געווארן אז איך גיי אליינס רעדן, אז איך גיי זאגן רצוננו לראות מלכנו, אינו דומה לשמוע מפי מלך, אדער מפי שליח, אז זיי גייען הערן אליינס.

אזוי ווי אונז האבן גערעדט פסח דא א ענין פון מצרים, ס'דא א ענין פון כלל ישראל, ס'דא א ענין וואס הייסט יציאת מצרים, ס'דא א ענין וואס הייסט מצה, ס'דא א ענין וואס הייסט חמץ, ס'דא א ענין וואס הייסט מרור, ס'דא א ענין וואס הייסט די אלע זאכן, און יעדע איינס האט א הבנה, ס'האט א גדר, ס'האט א משמעות, ס'האט עפעס א, ס'דא א פשט פון די אלע זאכן אונז האבן גערעדט מ'גייט פארשטיין, נאכדעם איז דא די צווייטע זאך וואס איז כאילו די מצוות מעשיות, די ריטואלס פון די פון די יום טוב, וואס מ'עסט די מצה און וואס כ'האב געזאגט אז ס'גייט מ'מאכט די סדר און מ'לעבט איבער די אלע זאכן. דאס איז אזוי ווי די די למעשה די מצוות מעשיות די סדר ווי אזוי מען טוט עס און מען קען רעדן ביידע ס'דא צוויי די ביידע וועגן האבן אזוי ווי א וועג כאילו אויב מען רעדט פון א הכנה צו א יום טוב האבן ביידע א וועג פון כאילו פון עבודת השם אדער פון וואס עס זאל נאר זיין אז מען מאכט א הכנה פון יום טוב איז דא די צוויי וועגן ס'דא איינער וואס ער וויל שטארק פארשטיין די ענינים ער גייט לערנען מהר"ל פארשטיין וואס מיינט אדער זוהר אדער וואסערע א ספר ער לערנט וואס מיינט פסח וואס מיינט מצרים וואס מיינט אדער שבועות וואס מיינט תורה וואס מיינט קבלת התורה וואס מיינט שבועות וואס ס'זאל נאר זיין. נאכדעם איז דא איינער וואס איז מער פאוקעסט אויף די כאילו די עבודה דלמעשה, ס'איז דא וויאזוי גייט מ'גייט גייט עסן מצה, וואס דארף מען מכוון זיין ווען מ'עסט די מצה, וואסערא תפילה זאל מען זאגן פארדעם, וואסערא קאפיטל תהילים זאל מען זאגן נאכדעם, וויאזוי וואסערא וויל זיך מתעורר זיין אביסל זאל מען האבן מער א געשמאק אין דעס אדער מער א פילינג אין די אלע ריטשועלס און די אלע זאכן. די אלע זאכן וואס ער טוט דאס איז א צווייטע א צווייטע שלב ווען ס'קומט כבוד לכאורה קומט דאס נאכדעם דאס הייסט נאכדעם וואס מען פארשטייט די ענין זעט מען ווי אזוי מען טוט די ענין ווי אזוי מען ווי אזוי פירט עס אויס אויך אויף למעשה אין די יום טוב אין די סדר אין די סדר הכוונה און מען קען עס רופן אזוי ווי תורה און תפילה אדער תורה און עבודה אדער תורה און מצוות דאס הייסט נאך פאר מער ברייט אויב מען וויל ארויסברייטערן די הבחנה אליינס

איז אין אנדערע ווערטער ס'איז דא אין יעדע יום טוב אזוי ווי ס'איז דא פאר יום טוב א מצוה צו לערנען מצות שואלין ודורשין בהלכות החג שלושים יום קודם החג און די שואלין ודורשין איז נישט איז דא אין דעם א חלק וואס איז למעשה איך דארף וויסן ווי אזוי צו טון איז דא אין דעם א חלק וואס איז ס'איז אליינס אזוי ווי די אבני נזר צו אנדערע פוילישע רעבעס האבן געזאגט אז אין די מסכת פון די יום טוב ליגט די אור פון די יום טוב דאס הייסט אז די גדר די ענין פון די יום טוב ס'הייסט איז נישט נאר עפעס א סגולה עפעס א ארט וואס מ'גייט לערנען אביסל מסכת כ'ווייס וואס און אנקומען צו עפעס. דא אין דעם אמת'דיגע ענין, אז אזוי ווי די יעדע יום טוב אדער איז מרמז אדער עס מיינט עפעס א מדריגה, אז למשל שבועות איז קבלת התורה, איז די די נקודה די ענין וואס הייסט תורה די ענין וואס הייסט קבלת התורה, איז איז א ענין וואס וואס איז דא אזא ענין איז דא אזא ענין און ס'דא מענטשן וואס זיי גייען שבועות און זיי מכח סגולת הזמן צו די מנהג צו די סדר התפילה צו די סדר עבודה וואס ער טוט באקומט ער עס, אבער ס'דא אויכעט. אזא מין מענטש, אדער אזא מין א מידה אדער ענין וואס דארף א דרך פון תורה, ס'הייסט ס'נישט דורך די טוהן די זאכן, נישט דורך די ס'איז היינט די טאג, נישט דורך עפעס א סגולה, ס'נישט דורך גיין צו עפעס א זינגען עפעס א ניגון, ס'איז דורך די עצם פארשטיין, די עצם פארשטיין וואס ער פארשטייט גוט די ענין, ער פארשטייט גוט די נקודה פון פון מצה אדער פון מרור אדער פון וואס זאל נאר זיין, דאס דאס ברענגט אים די אור, און און דאס איז א זאך וואס איינער וואס איז נישט קיין תלמיד חכם פארשטייט עס נישט, אבער ווער עס איז א תלמיד חכם פארשטייט, ס'איז א ס'איז שלא בערך, ס'איז שלא בערך פון פון די השגה וואס מ'באקומט דורך טון די מצוה אדער דורך טון די זמן די וואס דער ריזשינער זאגט מה שלא יעשה הזמן יעשה השכל און וואס ווען די שכל טוט עס איז עס אין א וועג פון עס הייסט חיי עולם מיר האבן אפאר מאל גערעדט וועגן דעם אז תפילה הייסט חיי שעה שטייט אין מסכת ברכות תורה הייסט חיי עולם וואס איז תפילה חיי שעה תפילה הייסט אז א מענטש האט א גוטע מינוט ער זיך מתעורר עס איז א עס איז פסח עס איז סיון עס איז שבועות האט ער דאווענט

אין זיין שכל, ווען א מענטש פארשטייט א ענין פון תורה, ווערט, גייט די שטיקל אריין אין זיין, אין זיין שכל, און דער רמב"ם למשל איז מפליג אין די ענין פון ווי אזוי די עיקר השגה, די עיקר שלימות פון א מענטש איז צו האבן א די שכל נקנה, צו האבן די שכל וואס איז שכל אלוקית, וואס ס'הייסט אז אין די תניא קען ער זאגן אויף זיין וועג, אלע, אלע שניידן דבריך נזקפני,

איינער ווייל ער מחבר תורה ס'גייט נישט אוועק פארוואס גייט עס נישט אוועק די פאקט איז ס'גייט נישט אוועק ס'ליגט נאך אין זיין קאפ און די פארשטיין וואס ער פארשטאנד וואס עס שטייט אין זיין קאפ ס'שטייט אין זיין קאפ א שטיקל תורה מ'קען אים מאכן כאילו אפערעישן אויף זיין שכל אויב ס'וואלט געווען אזא זאך וואלט מען געזען דארט וואלט מען געזען דארט אותיות התורה וואלט מען געזען דארט שטיקלעך שמות פון די אייבערשטער און אויב אזוי איז דאך א מענטש א מענטש וואס איז א תלמיד חכם איז ער זוכה צו די מדריגה וואס הייסט תלמיד חכם כל גופם אש אין אש של גיהנם שולטת בהם. ווייל נישט פשט ער איז א צדיק איז ער גייט נישט אין גיהנום ווייל ער איז א צדיק איז די גיהנום נישט שייך אויף אים ווייל ער איז א שטיק ער איז מקושר מקושר אין זיין מח אפילו ווען ער לערנט נישט איז ער אפילו אורייתא אפילו בעידנא דלא עסיק בה איז מגנא ומצלא פארוואס ווייל דאס איז דא א ענין פון לערנען דעמאלטס איז עס א פעולה ווען מ'באקומט די לערנען אבער די פארשטיין ער פארשטייט דאך ווייטער ער פארשטייט דאך ווייטער וועסט אים אויפוועקן נעקסטע וואך זאל פרעגן וואס איז פשט אין די תוס' וועט ער דיך ענטפערן אויב ער האט פארגעסן שוין איז א פראבלעם אבער ער קען זיך דערמאנען, ס'איז אנדערש ווי איינער וואס האט קיינמאל נישט געלערנט. איז דער פשט אז אין זיין מח, אין זיין שכל, אין זיין אין זיין נשמה, וואס הייסט זיין שכל, איז דא א שטיקל תורה, איז דא א שטיקל א שטיקל אייבערשטער. און א שטיקל אייבערשטער קען מען נישט לייגן אין גיהנום, ס'וועט דאך גארנישט העלפן, אפילו ער וועט טוהן וויפיל עבירות ער וועט טוהן, ער וועט נישט גיין אין גיהנום. איז ממילא דאס איז די שבח, די שבח פון די תורה, באופן כללי, און ממילא און די זעלבע זאך ווען איינער רעדט אין די ענינים פון יום טוב, איך זאג אז יעדע יעדע ענין קען מען לערנען באופן פון תורה, מ'קען קודם פארשטיין די ענין, איז דא מענטשן וואס זענען תלמידי חכמים זייער עבודה מער, אפילו עס קומט א יום טוב זאגט ער אקעי איך וויל יעצט אריין איך גיי זיך ארום א שעה צוויי איך גיי זיך מתעמק זיין אין די ענין, וואס איז די ענין פון אכילת מצה וואס איז די ענין פון הדלקת נר חנוכה ער וועט פארשטיין די ענין און די הארה וואס ער וועט פילן און די געשמאק די געוואלדיגע חיות א תלמיד חכם שפירט אין זיין חכמה וואס א חכם בלי חכמתו דארף מען ס'איז נישט ס'איז נישט קיין לעבן אזוי ווי א תלמיד שגלה מגלה רבו עמו פארוואס ווייל א תלמיד חכם איז ער קען נישט. קען נישט לעבן אן זיין תורה, אויב מ'איז אים סתם מצווה ער זאל לעבן, ער האט טאקע געהרג'עט א מענטש בשוגג, אבער ער דארף דאך לעבן, לעבן מעג ער, סאו אויב ס'איז א תלמיד חכם, פארט פון זיין לעבן מיינט אז מ'זאל מיטשיקן זיין רבי, מ'זאל מיטשיקן זיין ספר, ער זאל קענען ווייטער לערנען אין די ערי מקלט, ווייל דאס איז די חיי החכם, אזוי ווי דער רמב ם זאגט, א חכם אן זיין חכמה איז ער נישט, לעבט ער נישט, ס'ווערט א פארט פון זיין לעבן, פארוואס איז ער א פארט פון זיין לעבן, ווייל ס'איז ממש אין זיין שכל, ס'איז פארט פון אים, ס'איז נישט א זאך וואס ער טוט, ס'איז א זאך וואס ער איז. און ווען ער לערנט א ענין פון סוכות אדער פון א מצוה פון די זמן מצוה זמן איז מצות עשה שה מצות עשה שהזמן גרמא עס שטערט אים נישט אז עס איז זמן גרמא ווייל זיין זיין תורה תורה איז נישט איז נישט זמן גרמא תורה איז נישט תחת הזמן תורה איז איז למעלה מן הזמן תורה איז א קאנצעפט א קאנצעפט האט נישט קיין צייט ס'איז נישט א קאנצעפט ווערט נישט געבוירן א קאנצעפט שטארבט נישט ס'איז נישט ס'לעבט נישט אין צייט ס'לעבט העכער פון צייט ווען איינער האט א תפיסה אין תורה און האט א תפיסה אין ענינים פון תורה אויף אויף אין מצוות און ענינים אויף א אופן תורה איז ער

האבן בכלל א מעגליכקייט צו האבן אזא סארט געפיל, אבער איינער וואס ער לערנט און ער פארשטייט עפעס א סברא, ער פארשטייט א יסוד, ער פארשטייט א קאנצעפט, ער פארשטייט א ענין שכלי, ענין שכלי גמור, א זאך וואס איז אינגאנצן שכלי, האט א געפיל אין דעם, הייסט דו האסט א געפיל אין א זאך וואס איז נישט תחת הזמן, ווייל די די די ציור, די די קשר וואס דו האסט מיט די ענין, די די חיות וואס דו האסט אין דעם, ס'איז נישט קיין חיות וואס איז נישט אז ס'איז געקומען און מ'האט עס פארשטאנען, דאס איז דאס איז די פארט וואס איז תחת הזמן, אבער די קאנצעפט איז נישט תחת הזמן. איז ממילא דאס איז זייער אנדערש פון די חלק פון תורה, און דעמאלטס ווען מ'זאגט אז ס'איז דא אויך א חלק וואס מ'דארף טאקע טון מצוות, שפעטער קומט א קומט די חנוכה לעכט און צינדט עס, און ס'איז אזוי ווי א פועל יוצא פון דעם, ממילא ער פארשטייט, ממילא טוט ער עס, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אבער ס'איז א גאנצע אסאך א קלענערע פארט, אסאך א קלענערע פארט, מ'קען עס רופן, ס'איז אסאך א קלענערע חלק פון די פון די יום טוב פאר די תלמיד חכם.

וויאזוי וואס געשעהט ווען מען לערנט ווען ס'קומט די יום טוב אז יעדע יום טוב האט זיך זיין וועג ס'איז דא אסאך אנדערע וועגן ווי אזוי און דאס גופא ווי אזוי ס'קאנעקט זיך די קאנצעפט די זאך וואס איז למעלה מן הזמן די חלק וואס איז למעלה מן הזמן ווי אזוי ס'קומט אריין אין די זמן ווי אזוי ווי אזוי מ'ברענגט אריין די שלושים יום קודם החג וואס ער איז עוסק בהלכות החג ווי אזוי ער ברענגט עס אריין אין די אין די יום טוב אליינס איז דא פארשידענע וועגן יעדע יום טוב אין א געוויסע זין האט א אנדערע אנדערע שביל אנדערע מהלך אנדערע מעפ, אנדערע דיירעקשאנס, אנדערע וועג ווי אזוי ס'קאנעקט זיך, ווי אזוי ס'זעהט זיך אויס, און וואס איך וויל זאגן איז אז שבועות איז א האט א ענין מיוחד אין דעם, סיריעס איז זייער מיוחד אין דעם, אין דעם פארשטייען אפאר אסאך זאכן וועגן שבועות קען מען פארשטיין אויב מ'פארשטייט די ווי מ'פארשטייט די ענינים און מ'פארשטייט די גאנצע זאך ווייל מ'דארף אנהייבן אזוי, ס'שבועות אין די תורה איז א זייער אינטערעסאנטע יום טוב, ס'איז די איינציגסטע יום טוב וואס האט נישט קיין זמן, געס וואט, מיר האבן גערעדט יעצט אז ס'איז דא תורה, תורה איז למעלה מן הזמן, שבועות האט נישט קיין זמן, קומט אריין די תורה ווען מאכט מען שבועות? זיבן זיבן וואכן נאך מען הייבט אן ספירת העומר, עפעס אזוי, וביום הביכורים, ווען איז דאס? ס'האט עפעס א צייט? וויפיל אזייגער? וועלכע טאג אין די יאר? וועלכע טאג אין חודש? מ'ווייסט נישט. פארוואס ווייסט מען נישט? די עומק פון דעם לויט וואס אונז האבן גערעדט איז ווייל ווייל ס'איז טאקע נישט תחת הזמן. ווייל ווייל שבועות איז נישט געמאכט צו צו לעבן אין צייט, ס'איז געמאכט צו לעבן נאך צייט, צו לעבן העכער פון צייט. ממילא איז שטיי קען נישט שטיין קיין צייט, ס'קען נישט שטיין, ס'איז נישט אמת'דיג, ווייל ווען ס'זאל געשטאנען די צייט אז שבועות איז ו' סיוון, וואלט עס געווען שקר, ווייל שבועות איז נישט ו' סיוון, שבועות איז ווען מ'קומט אן צו די מדריגה, ס'הייסט, אזוי ווי איך האב געזאגט אפאר מאל שוין, אז די פשט גמור אפילו ס'איז געווען א מחלוקת אדער קען מען אין דעם אבער ווי פשט לכאורה איז די טייטש פון ממחרת השבת מיינט ווען ס'זאל נאר זיין צו אפשר איז עס געווענליך געווען אין דעם פסח ווייל פסח איז די חודש האביב אבער ווען ס'איז געווען די צייט פון אביב ווען מ'האט געברענגט די מנחה פון די שעורים שפעטער האט מען געציילט זיבן וואכן און וואס ס'מיינט לויט וואס איך רעד ברוחנית מיינט עס זיכער אזוי אז ווען ס'איז געקומען די השגה ווען ס'איז געקומען ווען מ'איז אנגעקומען צו די מדריגה ווען מ'האט געטון די מה שלא יעשה הזמן יעשה השכל ווען מ'איז אנגעקומען צו די שכל דעמאלטס האט מען געמאכט שבועות

און אין לשון חכמים. און נאך א זאך האבן די חכמים געטון, אין די גמרא אין די משנה שוין, אין תנאים, אז זיי האבן געזאגט אז שבועות איז יום שניתנה בו תורה, וואס שטייט נישט אין, שטייט נישט אין די חומש אז שבועות איז יום שניתנה בו תורה. ווי אזוי זענען זיי אנגעקומען צו דעם? זיי האבן געמאכט א חשבון אז עס איז געווען די צייט, אקעי, איז פארוואס שטייט נישט אין די תורה? וואס איז די מעשה? אבער לויט וואס אונז פארשטייען וועגן די, וועגן די ענין פון תורה, ווי אזוי תורה ארבעט, וואס מיינט תורה, קען מען פארשטיין אז. יעצט קען מען פארשטיין זייער גוט, ווייל לעולם אין די בית מקדש איז געווען די ענין פון ביכורים, ס'איז געווען די ענין פון שתי הלחם, שפעטער איז נישט געווען, אז עס איז נישט געווען, איז וואס איז מען געבליבן מיט? איז מען געבליבן מיט א יום טוב וואס אין די צייטן פון חז"ל, אין די צייטן פון נאכן חורבן, איז מען געבליבן מיט א יום טוב וואס איז ממש נאר די תורה, ס'הייסט אזוי ווי יעדע יום טוב האט א חלק פון תורה, האט א חלק פון מצוות, האט א חלק פון תורה,

און מיט אמאל איז געבליבן מיט א נייע זאך סוכות און פסח אלע זענען געבליבן געבליבן תורה מיט מצוות סוכות און שבועות איז געבליבן גארנישט ס'איז געבליבן נאר מיט די תורה דאס הייסט אפילו פאר מיר זאגן די ווארט אז שבועות האט מען אויסגעטראפן די חשבון אז לויט די חשבון וואס מ'האט געמאכט אין די גמרא און די מדרשים איז אויסגעקומען אז שבועות איז טאקע געווען די טאג וואס איז געווען מתן תורה דעמאלטס אין הר סיני איז זעהט מען שוין גלייך אז די תורה איז די איינציגסטע זאך וואס איז דא אויף שבועות דאס הייסט די חלק פון תורה די חלק הלימוד די חלק ההשגה די חלק התורה פון די חג השבועות, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס איז דא, און ס'איז נישט נאר ס'איז די איינציגסטע זאך וואס איז דא, ס'איז די איינציגסטע זאך וואס פאסט טאקע צו זיין אזא יום טוב, וואס דער יום טוב האט נישט קיין שום מצוות מעשיות, ס'האט נישט קיין שום מצוות תחת הזמן, ווייל די מצוות תחת הזמן איז בטל געווארן, ס'איז נישט דא, ס'איז געבליבן וואס? ס'איז געבליבן תורה, איז מה טוב מה נאה, ווי פאסט, ווי גוט פאסט עס אז די תקנת חכמים זאגט אז שבועות איז וואס? זמן מתן תורתינו, דאס איז די צייט וואס מ'גייט טאקע מסביר זיין דווקא די תורה, מ'גייט טאקע רעדן וועגן די תורה, מ'גייט טאקע טון די זאך וואס הייסט תורה, וואס הייסט נישט מצוות, וואס הייסט נישט קרבנות אדער עבודה, וואס הייסט נישט תפילה, וואס הייסט תורה, נאר תורה, ווייל תורה, דאס איז טאקע די זאך וואס איז געבליבן, און דאס איז די, און דאס איז די, די א ענין וואס איז נישט, וואס ווערט נישט נתפעל פון דעם וואס איז נישט דא קיין בית המקדש, וואס ווערט נישט נתפעל פון דעם אז ס'איז, אז ס'נישט דא די אלע מצוות מעשיות, ווערט נישט נתפעל פון דעם, ווייל דאס איז תורה, ס'איז ווען משל יעשה אז מה יעשה אז אייך, ווען מען קען עס נישט טון קען מען עס נאך אלץ פארשטיין און פארקערט מען פארשטייט עס עס איז נאך בעסער עס איז נאך חיי עולם עס איז נישט חיי שעה סאו דאס איז די ערשטע חלק פון די ענין פון הבנה פון שבועות אז עס איז א ענין וואס איז נישט וואס איז למעלה מן הזמן ממילא איז עס איז עס איז עס און פון דעם אליין וואס האט נישט קיין מצוות עס איז בהכרח א ענין פון תורה. און אזוי פארשטייט מען די ענין פון עצרת, ס'שטייט שוין אין קדושת לוי, ער האט א דריי צוויי דריי טעמים פארוואס שבועות הייסט עצרת, און אלע, אויב מען איז מעיין, מדייק, אלע דרייען זיך ארום די ענין, די ערשטע טעם זאגט ער אז טאקע אזוי ווי איך זאג אז אז וויבאלד ס'נישטא קיין אנדערע מצוות נאר די מצוה פון עצרת איז מתרגם שבועות,

און דאס איז די ערשטע ענין, נאך א מינוט איך וועל אביסל מעמיק זיין נאך מער. אקעי. יא, אויב מען פארשטייט אזוי, דארף מען דאך צוריק גיין צו פרעגן די קשיא. און וואס טייטש איך זאג זמן מתן תורתינו איז דאך א אקסימארן א סתירה מיניה וביה זמן מתן תורתינו איז נישט קיין איז נאט א טינג ס'נישט דא קיין זמן מתן תורתינו אדער איז דא זמן אדער איז דא מתן תורתינו ס'קען נישט זיין ביידע איז דא קומען אונז צו א צו א זאך וואס איז נאך א גרעסערע סוד פון די ערשטע סוד און דאס איז א פלא פון ווי אזוי די תורה ווערט טאקע נבואה, דאס הייסט ווי אזוי די סוויטש די טרענספארמעישן פון בעבור ישמע העם בדברי עמך ווען מען ווערט טאקע הנה אנכי בא ווערט טאקע איך גיי רעדן מיט די בני ישראל וואס איך גיי און פאר דעם דארף מען האבן שלושת ימי הגבלה און די טריק אדער די סוד. איז אזוי, יעדע מאל איינער וואס לערנט תורה, וואס הייסט ער קומט צו א השגה אין תורה, עס איז אזא מין זאך, דאס נישט כ'זאג נישט אז מען לערנט תורה און מען זאגט עפעס ווערטער אדער מען זאגט הלכות אדער אגדות אדער סודות, מען דארף אנקומען צו א, מען קען עס רופן איידענטיפיקעישן מיט תורה, ווען איינער קומט אן צו א מושג און ער פארשטייט עס, הי געטס איט ווען הי געטס איט סאו איטס היז, הי געטס איט איטס פארט אוו הים, יא סאו ס'שטימט ער קוקט אויף עס ער קוקט אויף די ענין כולי אדער ער טראכט הערט די ענין כולי און ער זאגט יא ס'איז ס'איז דאך טאקע אזוי ס'איז ס'מוז דאך זיין אזוי ס'איז הי געטס איט ס'ווערט ס'ווערט ס'ווערט מושג ביי אים דאס איז אלס אפילו די גאנצע זאך ווי געוואלדיג ס'איז איז עס נאר איז עס איין זאך אויב מ'נעמט די השגה אליינס אויב מ'נעמט די השגה אליינס און מע מע וויל זען וואס בלייבט פון דעם, ס'מע גייט איין טריט ווייטער, יעדע השגה, יעדע השגה אין דער וועלט, דאס איז דער צווייטער סוד פון עצרת, וואס דער קדושת לוי זאגט אז ס'איז א סיום אויף ספירה, עס הייסט, און ער זאגט ער טענה'ט אז אפילו שמיני עצרת, אזוי ווי און ער טייטשט אריין אין דעם אין דעם פעימאס מדרש פון שמיני עצרת אז ס'איז עכבו לי יום אחד קשה עלי פרידתכם. דאס הייסט מ'האט געמאכט א גאנצע יום טוב זיבעציק פרים מ'האט געמאכט א גאנצע א גאנצע זאך מ'האט געלערנט גאנץ ש"ס, יעצט וואס טוט מען נאכדעם וואס מ'ענדיגט גאנץ ש"ס? מ'מאכט א עצרת, מ'מאכט א סיום, עבידנא יומא טבא לרבנן אז מ'האט געענדיגט א מסכתא, וואס איז די וואס איז די זאך? ס'הייסט מ'קען על פי פשט אקעי מ'איז פרייליך מ'האט געענדיגט, אבער על פי סוד על פי עומק איז דא אין דעם א זייער א טיפע תנועה, ס'דא א זייער א איידעלע תנועה, עפעס א עפעס א זאך וואס געשעט ווען מ'.

קומט צוריק צו דיך אזויווי ס'שטייט משה ידבר והאלקים יעננו בקול סוד פון מתן תורה איז אז די זעלבע תורה וואס די אידן האבן געזאגט וואס די אידן האבן מעורר געווען למטה וואס זיי האבן געזאגט משה ידבר משה רבינו אדער כלל ישראל באופן כללי די תורה אליינס קומט צוריק צו דיך און זי קומט צוריק צו דיך נישט אין א וועג פון

א אהין און צוריק, אונז זענען מעורר עפעס, קומט ביסט עפעס מעורר אתערותא דלתתא, באקומסט אתערותא דלעילא, אמאל הייבט זיך עס אן דא, אמאל הייבט זיך עס אן דא, אבער ס'איז אלעמאל דא טו, דער איז אלוועיס טו אין דיס דענס, דער איז אלוועיס א דואל, ס'איז אלעמאל אלעמאל א קשר פון די צוויי זאכן. דאס הייסט, די צוויי זאכן זענען די זעלבע זאך, דאס איז דאך די סוד פון די יחוד, די תורה וואס וואס די צווייטע תורה, די תורה וואס וואס דאס קומט וואס קומט צוריק צו דיך, וואס ווערט משה ידבר והאלקים יעננו בקול, די זעלבע תורה פון משה ידבר, דאס איז די זעלבע תורה, אבער עס איז א גאנץ אנדערע מדריגה, עס איז א גאנץ אנדערע לעוועל, עס איז א גאנץ אנדערע לעוועל ווען עס איז צוריק געקומען ווי פאר עס איז צוריק געקומען, און צו אנקומען צו די לעוועל, עס איז נישטא גארנישט וואס מען קען טון. וואס קען מען טון? דא קום איך צו די דריטע טייטש פון די קדושת לוי און די מצוה פון עצרת און די טייטש פון די ווארט עצרת און די קדושת לוי זאגט אז אז ער ברענגט א רמבן וואס די אמונה ובטחון איז נישט אפשר די רמבן אבער ער ברענגט אזא ווארט יעדער איינער ווייסט פון די ווארט אז שטייט אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ און די רמבן טייטשט עד שתחפץ איז א לשון חפץ נישט נאר לשון וועלן דאס הייסט אויב מען קוקט אריין אינעווייניג אין יענע פרק, זייער אינטערעסאנטע פרק, ס'רעדט זיך וועגן לא תשא את שם השם אלקיך לשווא, און די רמבן די אמונה ובטחון דארט איז מסביר אז ווען שטייט לא תשא את שם אלקיך לשווא איז דאך טייטש אז אויב איינער זאגט יא די שם השם, אויב איינער איז נשבע בשם השם טראגט ער די שם השם לא תשא ס'איז טייטש ער טראגט עס, דאס הייסט ס'איז נישט סתם געזאגט נישט סתם פרובירט צו שווערן, נאר עס איז ממש משא, עס איז ממש נושא אזוי ווי אזוי ווי מ'מאכט א נקיטת חפץ. ווען מען האלט א ספר תורה האלט מען א שטיקל א שטיקל גאט א שטיקל א שטיקל מצוה א שטיקל פיקטשער א שטיקל כאילו פיקטשער פון די אייבערשטער דאס מאכט א שבועה בנקיטת חפץ און זעלבסט ווען ער זאגט שם השם ווען ער איז נושא שם השם טראגט ער עס נישט סתם ער האט געזאגט נישט לא תשבע בשם השם אלקיך לשווא ס'שטייט לא תשא את שם השם אלקיך לשווא זאגט דער אמונה ובטחון זאגט אז וועגן דעם האט מען געזאגט דאס איז דער דריטער מאמר פון נאכדעם וואס פארשטייסט אנכי און פארשטייסט לא יהיה לך איז די דריטע זאך צו פארשטיין איז ווי אזוי נושא זיין שם השם ווי אזוי ס'זאל זיין שמי בקרבך ווי אזוי ס'זאל זיין בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך דאס דארף מען וויסן ווי אזוי צו טון איז די ערשטע זאך איז זאלסט עס נישט נוצן אויף שלעכטס אבער פון דעם מכלל לאו שומע הן פארשטייט מען אז ס'איז דא א מצוה בו תשבע אז מען דארף קענען נושא זיין שם השם נישט לשווא נאר לאמת נאר אויף ווען ס'איז דא א נצרך ווען ס'איז אמת און אויף דעם פירט אויס דער רמבן, אדער דער אמונה ובטחון ווער ס'זאל נאר זיין, אז אז ס'מוז נישט זיין אז אז אז מען מען רעדט ארום וועגן דעם אז ס'איז דא לשווא אז מ'טאר עס נישט נוצן אפילו ווען עס אפילו על דבר שהוא אמת טאר מען נישט שווערן לשווא פארוואס? זאגט ער ווייל ס'איז א געוויסע זלזול אפילו לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז אז ס'איז א ענין פון אהבה אז איך טראכט דערמאן די אייבערשטער אלעמאל, זאגט ער ניין, וואס זאלסטו אבער ווען מען טוט עס בלב און יעדע מאל א מענטש טראכט אפילו פון די אייבערשטער ער טראכט פון פון ער איז מעורר די מחשבה פון נשיאת שם השם, ווערט פון דעם עפעס, אזוי ווי עס שטייט אבא אליך וברכתיך, און זאגט ער אבער אזוי, איז א כלל, אז יעדע ברכה דארף האבן ווי צו חל זיין, א ברכה לבטלה איז אויך א איסור פון לא תשא, ווייל חזל דרש'נען פון לא תשא פאר וואס הייסט, לא תשא שם אלוקיך לשווא נעמסט די שם השם, וואס איז דאך ממש אזא כאילו נעמסט די שם השם, דו לייגסט עס אויף א גארנישט, לייגסט עס לבטלה, דאס איז א זלזול, דאס איז כאילו אז א א פראבלעם, ס'איז א זאך וואס מען דארף נישט טון, ווייל ס'איז א זלזול, נישט נאר ס'איז א זלזול, ס'האט נישט קיין קיום, ס'ווערט פון דעם עבודה זרה, ס'ווערט פון דעם. פארשידענע קלקולים אויב מען איז נושא את שם השם אלקיך לשווא ממילא זאגט ער יעדע מאל וואס מ'איז מעורר את האהבה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה ס'הייסט א מענטש קען מעורר זיין את האהבה קען מעורר זיין קען נושא זיין שם השם מען דארף האבן אן עד שתחפץ מען דארף האבן א פלאץ ווי די ברכה זאל גיין ווי די ברכה זאל ווי די ברכה זאל חל זיין און אויב דו ווילסט אביסל צוריק ברענגען צו די וועג וואס אונז רעדן דא מיינט עס אז יעדע מאל וואס א מענטש איז איז משיג די תורה איז משיג עפעס א קאנצעפט תורה א זאך וואס איז למעלה מן הזמן ס'איז נאך אלץ דא עפעס, ס'איז נאך אלץ דא עפעס וואס מ'דארף טון, ס'איז נאך אלץ דא א עד שתחפץ, מ'דארף נאך אלץ מאכן פון דעם א ברכה, מ'דארף נאך אלץ מאכן תיכף לתלמיד חכם ברכה, מ'דארף מאכן פון דעם אז ס'זאל ס'זאל נישט זיין א שוא, ס'זאל נישט זיין לא תשא השם אלקיך לשוא, און די וועג וויאזוי טוט מען דאס, זאגט ער מ'דארף מאכן א חפץ, און יעדער איינער מיינט אקעי ס'דא אזעלכע מענטשן, אקעי ער האט א התעוררות גייט עפעס טון, ס'איז סתם סטופיד, ס'מיינט נישט דאס.

און אויב מ'פארשטייט זייער גוט לויט וואס אונז האבן פארשטאנען פריער, פאר די תורה הייסט, ס'איז געווען תורה, ס'איז נישט געווען קיין מצוות, ס'הייסט פאר די תורה איז די גרעסטע, די גרעסטע פלאץ וואס ס'קען זיין איז דא תורה, אלעמאל איז דא תורה, תורה איז קדמה לעולם, תורה איז נישט א זאך וואס מיינט דאס די די התגלמות, די די התלבשות פון די תורה אין געוויסע אותיות אדער אין געוויסע מצוות, תורה איז די קאנצעפט, תורה איז געווען, שם ועבר געלערנט תורה, דא האט מען נישט נאר געלערנט תורה, ס'איז אלעמאל געווען, אלעמאל דא א זאך פון תורה. איז געווען תורה אויב ס'איז נישט געווען קיין מצוה ס'איז אויב אזוי וואס איז געווען די עד שתחפץ? זאגט בארדיטשעווער ס'איז געווען וועגן דעם איז געקומען די מצוה פון הגבלה, מצוה פון הגבלה איז געווען צו געבן א כלי צו געבן א א פלאץ צו ממשיך זיין די ברכה פון די לעורר את האהבה וואס זיי האבן געהאט אין די טעג פאר מתן תורה, די כלי פאר דעם איז געווען די מצוה הגבלה און פאר דעם הייסט עס שבועות עצרת, ווייל די זעלבע זאך שבועות איז נישט דא קיין מצוות צו טון אבער ס'איז דא די לא תעשה'ס און ער ברענגט די גמרא אין קדושין ישב ולא עשה מצוה אויך אויך מעלה עליו הכתוב כאילו ישב ולא עבר עבירה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצוה ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט אז אפילו ער טוט נישט ער איז בשב ואל תעשה ער האט נישט געטוהן קיין עבירה איז לכאורה האט ער גארנישט געטוהן איז לכאורה קען מען ס'איז א חידוש די גמרא ס'הייסט נישט סתם איינער געהאט א נסיון און האט עומד געווען אז ס'קומט אים שכר יישר כח נישט פון דעם רעדט מען אבער מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצוה איז א גרויסע עומק ס'הייסט ווען ס'שטייט מעלה עליו הכתוב מיינט עס אז לעולם אין די עולם המעשה די עולם המצוות האסט נישט געטוהן

דאס איז שהחיינו וקיימנו לזמן הזה אז רעכנט מען זיך מיט תורה איז חיי עולם דעמאלס איז כאילו עשה מצוה די זעלבע זאך אפילו אין א מצות לא תעשה מען קען זאגן אז די אלע מצוות לא תעשה'ס זענען אביסל נענטער צו תורה ווי צו מצוות ווייל די ענין פון ווען א מענטש איז היט שבת וואס טוט ער טוט גארנישט טוט נישט וואס טוט וואס טוט ער אבער האט א השגה האט א גייט אריין אין עולם מחשבה גייט אריין אין עולם וואס ס'איז דא מער פלאץ צו מחשבה ווי געווענליך ווי ווייניגער א מענטש טוט איז דא מער פלאץ פאר מחשבה און מילא איז ער מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצוה, און מילא הייסט עס עצרת, אז האסט געהאט שלושת ימי הגבלה, ווייל די הגבלה מיינט דאס, מיינט דאס וואס איך האב געזאגט פריער, אזוי ווי א שמיני עצרת הייסט האסט געהאט זיבן טעג, האסט געמאכט, ושמחתם לפני הויה אלקיכם שבעת ימים, ס'איז געווען געוואלדיג, ס'איז געווען, ס'האט זיך געשאקלט, ס'איז געווען עפעס אזא עולם און אזא זייער, און וואס וואס איז נאכדעם? ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג, אויב וועט זיין, אויב מ'וועט האבן זיבן טעג אן שמיני עצרת, וועט זיין, עובר זיין אויף לא תשא השם אלקיך לשוא, וואס דארף מען טון? דאס הייסט מיינען מען דארף עפעס טון, ניין מען דארף נישט עפעס טון, אבער מען דארף ווארטן אז עס זאל צוריק קומען, מען דארף מאכן פון דעם א יחוד, ס'הייסט אזוי ווי די זיבן טעג זענען די זכר און די שמיני איז די שכינה, אויב מען ביז די אויב ווילאנג מען וועט נישט כולל זיין די שכינה וועט זיין אזוי ווי זרע לבטלה, עס וועט נישט זיין קיין יחוד, וואס דארף מען טון מען דארף אלעמאל מאכן פון דעם א יחוד, וויאזוי מאכט מען פון דעם א יחוד, א יחוד מיינט אז איך ווארט אז די תורה זאל צוריק קומען צו מיר, איך ווארט עס ווערט אזוי ווי מאושר, עס ווערט אזוי ווי א חתימה, אזוי ווי עס איז דא כתיבה וחתימה, איך שרייב עס, יעצט די אייבערשטער דארף חתמ'ן אויף עס, יעצט דארף צוריק קומען די זעלבע תורה דארף צוריק קומען צו מיר. און די צוריקקומען דאס, דא טרעפט ער זיך שוין אין זמן, דא טרעפט ער זיך שוין אין א אין א זאך, עס איז עפעס א מעשה, עס איז געשען, עס איז געשען עפעס א דראמא, עס איז געשען א חתונה, עס איז געשען א חתונה, וואס איז געווען די חתונה? איך האב געלערנט פאר זיבן וואכן, פארשטאנען די השגה, די השגה פון תורה וואס איך דארף האבן, יעצט האב איך געמאכט עצרת, איך האב געסטאפט, איך האב נישט געציילט, איך האב נישט געלערנט, נאר וואס האב איך געטוהן? איך האב געמאכט הגבלה, איך האב געמאכט עצרת, איך האב געמאכט עצרת, עצרת תהיה לכם. און וואס איז דעמאלטס געשען? דעמאלטס האב איך באקומען די תורה, דעמאלטס איז די ווארט, דעמאלטס איז געשען די יחוד, די חתונה, די. כיסתה פני מתן תורה, דעמאלטס איז די השגה וואס איך האב געהאט איז צוריק געקומען צו מיך אז עס איז געווארן א השגה אלקית, עס איז געווארן אזוי ווי דאס וואס איך האב גערעדט האב איך געהערט ווי די אייבערשטער רעדט צוריק צו מיך, דאס איז די טייטש פון קבלת התורה, און דאס האפן מיר אז מען גייט אביסל, אוי יעצט האבן מיר פארשטאנען איז מען שוין דארט, האבן מיר פארשטאנען איז קען מען ווייטער גיין און. אפשר מ'וועט זען שבועות וויאזוי ס'זעט אויס אפשר אביסל דאס צו אויכעט טוהן אבער דאס איז די ענין וואס איך האב געוואלט מרחיב זיין היינט און דעטס אלל.